מיר וועלן היינט בעזר השם יתברך ממשיך זיין אין די סיפורי צדיקים, מיר האלטן אינמיטן די מורא'דיגע מעשה וואס האט פאסירט מיטן פריערדיגן רעבן, מען האט אים איינגעזעצט ט"ו סיוון תרפ"ז, מיר האבן געענדיגט יענע וואך מיט וואס, מיט די ניינטן זאך וואס ער האלט אינמיטן דערציילן וועגן דעם סדר וויאזוי ס'פירט זיך דער בית האסורים, די ניינטע זאך איז געווען אז מען עסט, מען רופט אויס, מען דארף גיין שלאפן. און דער רבי האט דארטן צוגעלייגט אויב מ'פאלגט נישט דעם דעם מענטשן האט ער רשות וויבאלד עס איז דאך ביינאכט און עס איז נישטא קיין גרויסע פקידים קען ער טון וואס ער וויל. דער רבי, דער פריערדיגער רבי איז ממשיך. מענין הוא סיפורו של האסיר, ס'איז זייער אינטערעסאנט צו דערציילן דעם סיפור פון דעם איינגעזעצטן וואס ער הייסט סמך, שפעטער וועט מען מסביר זיין, דא ווייסט מען אז זיין נאמען איז געווען סייטין, דער פריערדיגער רבי שרייבט דא נאר מיט א סמך מיט א פינטעלע וואס ער דערציילט, ממש מסיח לפי תומו, ווייל דער דער מענטש איז קען נישט זאגן קיין ליגן, פון ווען דער פריערדיגער רבי האט אים דערקענט האט ער געזען אז קיין ליגן קען ער נישט זאגן, ווייל ער האט אינגאנצן נישט קיין דעת, ער האט גארנישט קיין שכל, און אין זיין טבע דערציילט ער אלץ וואס ער האט געזען, אן קיינע פירושים, און זיכער אז ער קען נישט צולייגן און באשיינען די מעשה, אדער מגזם זיין, דאס וואס האט אים געטראפן ווען ער איז געקומען דארט דעם ערשטן טאג. פון דעם קען מען זיך אפלערנען וואס מ'האט געענדיגט יענע וואך, וואס דער פקיד קען טון אן קריגן רשות, אן גיין בעטן רשות פון די הויכע באאמטע ווי אזוי צו מעניש זיין, ווי אזוי צו באשטראפן א איינגעזעצטער וואס פירט זיך נישט ווי ס'דארף צו זיין. און ער זאגט אזוי, ער דערציילט אזוי, איך האב נישט געוואוסט די חוקים, די געזעצן פון בית האסורים, ווען מ'האט ארויסגערופן ס'איז געקומען ביינאכט, ס'איז געקומען די צייט, מ'דארף גיין שלאפן, איך בין געווען אליין אין א צימער, ס'איז נישט געווען מיט מיר קיינער נאך אין צימער, האב איך נישט געוואלט, כ'האב נאך נישט געהאלטן ביים שלאפן, בין איך געזעצן און כ'האב זיך גערויכערט מיין מיין ציגאר, דער שומר האט אריינגעקוקט אין דעם אין דעם פענסטערל וואס זיי האבן געמאכט, ווי דערציילט פריער, ס'איז אין יעדן טיר איז געווען אז מ'קען עפענען און אריינקוקן, און חס ושלום מ'טאר עס נישט פארדעקן, און ער קוקט אריין אין דעם פענסטערל, און ער גיבט א קוק, ער זעט אז איך זיץ און רויכער, האט ער מיר געזאגט, גיי לייג זיך שלאפן גלייך. שרייבט דער פרידיגער רבי אז ער האט אים געענפערט מיט א מילה משולשת, ווייסט וואס ער האט אים געגעבן, אזא א דרייענדיגע קללה האט ער אים געגעבן, ווי ס'פירט זיך ביי די רוסישע מענטשן. כ'האב נאכנישט געענדיגט צו רייכערן מיין ציגאר, די טיר האט זיך אויפגעעפנט, און דער שומר זאגט מיר, קום ארויס און גיי מיט מיר. בין איך ארויסגעגאנגען און געגאנגען מיט אים, כ'האב נישט געוואוסט וואו מען גייט. מ'איז געקומען, מ'איז געקומען צו איין לייטער און נאך א לייטער, ביז מ'איז אראפגעקומען ממש אונטן אין דעם קעלער, אין די מקלט און האט אויפגעעפנט איינע פון די טירן און ער זאגט מיר גיי אריין, איך בין אריין געגיין און כ'האב געמיינט אז ער גייט קומען מיט מיר און מען גייט גיין ווייטער, אזוי ווי איך בין אריין געגיין הער איך ווי די טיר זי האט געגעבן א פארמאך אונטער מיר, איך בין געגיין אפאר טריט אין דעם פלאץ און איך זעה אז איך געפין זיך אין בלאטע. און דער דער דער לופט איז ממש שטיקעדיג מען קען נישט אטעמען, האב איך אנגעצונדן א שטיקל שוועבעלע, כ'האב געהאט מיט זיך שוועבעלע, כ'האב אנגעצונדן א שוועבעלע און כ'האב געזען אז דער צימער איז גרויס ווי פינף איילן אויף פינף איילן, די ווענט זענען זענען אויס זייער נאס, און איך זע אז אויף די ווענט קריכן ארום גרויסע ווערים, גרויסע, זייער לאנגע, ווייסע און שווארצע ווערים, און א גאנצע נאכט בין איך געשטאנען אין די בלאטע ביז מיינע, ביז מיין, ביז מיין קנעכל, און פון צייט צו צייט האב איך זיך געמוזט שאקלען צו אוועקטרייבן די מייז, די גרויסע מייז וואס האבן געטאנצט אויף מיר, און זייער קול, די קולות וואס זיי האבן געמאכט, איז געווען פשוט שרעקענדיג געפערליך. ס'האט מיר אויסגעקוקט אז איך בין געזעצן דארטן זיכער שוין א גאנצן טאג און און עסן, ס'איז דארטן געווען נאך איינער וואס איז געווען דארטן, איז געווען דארטן א צווייטער וואס איז געזעצן מיט אים אין די נאכט ווען ער האט דערציילט די מעשה פארן פריערדיגן רעבן, דערציילט דער פריערדיגער רבי אז איינער פון די וואס איז דארטן געזעצן געהערט די מעשה האט אים געפרעגט וואס איז מיט עסן? מ'לאזט דיר דארטן איבער אזויפיל צייט? איז דער פריערדיגער רבי שרייבט עס אויף רוסיש וואס ער האט אים געענטפערט און מיר און די מוציאים לאור האבן אויסגעטייטשט אלס וואס דארטן איז. עסן פרעגסטו? דארט איז נישטא קיין תאוה צו עסן, דארט וויל מען אפילו נישט רייכערן, דארט האסטו נישט קיין תאוה צו גארנישט. ס'איז אריבער געגיין אביסל צייט האב איך געהערט ווי מען עפנט אויף די טיר, האב איך געמיינט און געווען זיכער אז יעצט איז געקומען די צייט מ'גייט מיר פירן צום שיסן, אינמיטן הער איך א פייף און איינער שרייט קום אהער דא! האב איך געענטפערט ווי קען איך קומען צו דיר איך זעה דאך גארנישט איך זעה נישט וואו צו גיין, האט ער אריינגעלויכטן מיט א מיט א באטעריע מיט א פלעשלייט האט ער אריינגעלויכטן און כ'האב געזען האב איך א קוק געטון האב איך געזען אין צימער דא דארטן אין ווינקל איז דא א אייזענע בעט אזוי ווי מיר האבן דא וואו מיר זיצן יעצט אבער ער רופט זיך אויס אבער מרא דעלמא, רבונו של עולם וואסער א פחד צו א קוק טון מיט ליכט וואס דארטן טוט זיך און ער גיט א שריי גיי ארויס דער פקיד וואס האט געעפנט די טיר האט א שריי געטאן קום ארויס! איך בין גלייך ארויס געגיין, און ער שרייט אויף מיר איי וואנטס ארויף גיין די די לעיטערס די טרעפ, און ער ענדיגט צו א דאנק דעם אויבערשטן וואס, טראכט איך ביי זיך יעמאלט אז ס'זעט אויס אז מ'גייט מיר נישט שיסן היינט ביינאכט. יעצט נאכדעם וואס ער איז ארויסגעגיין איז דער פקיד וואס האט אים אריינגעפירט און האט אים ארויסגענומען פון דארטן וואס איז געשטאנען און האט געזען אז ער האט גערויכערט און האט נישט געוואלט פאלגן צו גיין שלאפן, זאגט אים דער פקיד, יעצט וועסטו וויסן ווי מען דארף רעדן מיט א פקיד, שעלטן א פקיד טאר מען נישט, דו ביסט דער איינגעזעצטער און איך בין דיין פקיד, יעצט וועל איך דיר פירן צו דיין צימער אויף צו שלאפן, און און און ער ער פרעגט מיר, וועסטו שלאפן יעצט? האב איך געענפערט, זיכער וועל איך שלאפן, איך האב פאר דיר גרויס דרך ארץ, דו גרויסער רום מעלתך אישן, דו גרויסער גרויסער פקיד, וואס דו ביסט דער חשובער מענטש, זיכער וועל איך דיר פאלגן, כ'גיין שלאפן. איך הייב אן גיין ווייטער, נאך וואס איך האב געענפערט, אינמיטן כאפ איך צוויי זעצעס אין מיין פנים, פון ביידע זייטן, איינס צוויי, איך בין געווארן צוטומלט פון דעם זעץ, ער האט מיר פשוט פארשווינדלט פון כאפן אזא אזעלכע צוויי זעצעס, און איך ווייס אפילו נישט אויף וואס און ווען האסטו מיר געשלאגן. רופט ער זיך אן דער פקיד, וואסערע רום מעלתך רופסטו מיר, וואס רופסטו מיר אן עפעס א חשובער מענטש מיט אלץ, דו שטיק מנוול, דו עבד, דו ביסט א מרגל, און זיי שרייבן צו אז ער איז טאקע איינגעזעצט געווארן ווייל מ'האט אים, ער איז געווען חשוד אויף זיין א מרגל פאר די פאר די מדינה וואס הייסט פינלאנדיע, פינלאנדיא. איך וועל דיך אריינזעצן אויף דריי טעג אין אזא פלאץ, נישט נאר אויף דריי שעה ווי דו ביסט געזעצן ביז יעצט. איך האב אנגעהויבן צו וויינען, און כ'האב זיך אנגעהויבן בעטן ביי אים, מיין טייערער טאטע, מיין אדוני, מיין האר דער פקיד, איך וועל דיר פאלגן. כאפ איך נאך, נאכאמאל, יעצט כאפ איך דריי זעצעס אין מיין פנים אריין. און ס'טוט זייער וויי, די ציינער האבן זיך פשוט געטרייסלט פון אזעלכע זעצן, ס'גיסט בלוט פון מיין נאז, פון דעסוועגן האב איך זיך איינגעהאלטן, און איך האב זיך משתדל געווען, כ'האב נישט געשאלטן, כ'האב נישט געזאגט גארנישט, בדרך כבוד, כ'האב מורא געהאט ער קען מיך אריינלייגן דארטן אויף דריי טעג, און אויסגיין פון הונגער, און אויסגיין פון די מייז, און איך קען אויכעט, מ'קען מיר שיסן מיט א קויל. און ער לייגט צו דער דער דער וואס דערציילט די מעשה, איך געדענק נאך ווען איך בין געווען אין די אין די צבא, אין די אלטע צבא וואס איז געווען, איז געווען דארטן דיסציפלין, דער דער דער פחד און דער מורא פון די מפקדים מיט אלץ, איז געווען, מ'איז געווען א מענטש דארטן, פיר יאר האב איך געדינט מיין קיסר, מען איז געווען נעבן די מלחמה אין די יאפאנישע מלחמה בין איך געווען, איך האב געזען גענעראלן, און איך ווייס אויכעט אז סדר דארף זיין סדר, און דיסציפלין דארף זיין אן אן לאכן און פאלגן די גאנצע צייט, דו בלייבסט אבער א חייל ביזן לעצטן אטעם דיינער, נישט ווען דו ענדיגסט די צבא ווערסטו אויס חייל, און נישט אזוי ווי די היינטיגע מענטשן פון היינטיגע טעג וואס איז נאר. זיי נאר מאכן זיך אז זיי פאלגן און באמת פאלגן זיי נישט. כ'האב געכאפט נאכאמאל נאכאמאל צוויי זעצעס אין פנים און ער רופט זיך אן צו מיר, וואסארא אדון בין איך צו דיר? ער האט אים דאך גערופן יעצט טייערער טאטע, מיין מיין מיין אר. זאגט ער אים, טאוואריש, טאוואריש מיינט א חבר, דארפסט מיר רופן חבר. יעצט איז נישטא קיין אדונים, ס'איז נישטא מער קיין ארן, אלע זענען חברים. האב איך אים געענטפערט, אקעי, זייער גוט, חבר. איך וועל מער נישט, כ'וועל מער דיר נישט רופן מיט די נעמען וואס כ'האב דיר גערופן פריערט. נאכאמאל, שרייבן דארטן אויף, אויף, כ'ווייס עס איז א רוסישע ווארט, אבער מיר ווייסן עס פון אידיש אויכעט, טראך, טראך, גא ווייטער מיט זיין, מיט זיין באקס, האב איך אריינגעכאפט נאכאמאל צוויי מאל אין מיין אקסל. וואסארא חבר בין איך צו דיר? נישט אזוי רופט מען א נישט אזוי רופט רופט מען א פקיד ער הייסט אים אזוי רופן און דערנאך קלאפט ער אים ווייל ער רופט אים אזוי דו דארפסט וויסן אז דו ביסט א איינגעזעצטער און איך בין דיין פקיד מען דארף זאגן חברי הפקיד טאוואריש פקיד אזוי דארף מען זאגן איך גיי א צובראכענער און א צוקלאפטער גיי איך ווייטער און איך האב פשוט נישט געקענט שטיין אויף די פיס איך האב געוואלט כאפן שיין א בעט און גיין שלאפן די ציינער טוען מיר וויי און זיי טרייסלען זיך מיינע זייטן טוען מיר וויי, איך גיי און איך טראכט ביי זיך, און איך גיב אכטונג זיך צו איינ'חזר'ן די ווערטער, מיין חבר דער פקיד, איך האב מורא טאמער איך פארגעס און כ'זאג נאכאמאל, ווער ווייסט וואס כ'וועל נאך כאפן יעמאלט. און ווי געשמאק איז מיר געווען אז כ'בין אנגעקומען צו מיר אין צימער, און כ'האב זיך אוועקגעלייגט און איך בין געגאנגען שלאפן אין מיין בעט. מיר האלטן ערשט אין דעם צענטן חק פון די ווי ס'פירט זיך דער בית האסורים, מיר האבן שוין געלערנט גערעדט אין די פריערדיגע אין פריערדיגע וואכן האבן מיר געלערנט ביז ניין, דאס א דרך אגב, דער פריערדיגער רבי האט געזאגט אז מען הייסט שלאפן דארף מען גיין שלאפן, האט ער דערציילט א מעשה וואס איינער האט אים דערציילט וואס איז פאסירט מיט אים וואס ער איז נישט געגאנגען שלאפן אין צייט און האט אים נאך אויסגעשאלטן אזוי גוט. יוד, די צענטע זאך איז, יעדן טאג גיט מען א בליי פענע מיט א שטיקל פאפיר אויף צו שרייבן אויף דעם בקשות צו דעם שר און דער פקיד פון די גאנצע מערכה פון דעם גאנצן פלאץ דא וואו מיר זיצן, אדער צו דעם חוקר ודורש, צו דעם וואס דארף דיר חוקר זיין, אדער צו דעם סנגר, קענסט אמאל שרייבן צום סנגר אויכעט, נישט נאר צום צום חוקר נאר צום סנגר אויכעט, אדער דו ווילסט שרייבן אמאל צו א דאקטאר. מיט'ן געבן דעם בליי פענע איז נאר אויף איין שעה אדער צוויי, נאכדעם מוז מען עס צוריק געבן, ווייל שרייבן, זיצן און שרייבן דארטן פריי איז אסור, מען טאר נישט, מען גיבט עס דיר נאר איינמאל א, איינמאל, איינמאל אין א טאג גיבט מען דיר אויף א שעה א בליי פענע. יוד אלף, די עלעפטע זאך דא אין די פון די הנהגות פון בית האסורים, איינמאל א וואך, דאס איז מיטוואך, קען יעדער איינגעזעצטער שיקן אהיים אדער צו זיינע קרובים זיינע אונטערוועש וואס מען דארף עס וואשן, אדער אז ער האט די ליידיגע כלים וואס מ'האט אים געשיקט עסן פון שטוב קען ער עס צוריק אהיימשיקן, און צו דעם צו דעם שיקן דארף מען צולייגן א רשימה, מען דארף צולייגן אויסשרייבן אויף א פאפיר אלץ וואס מען שיקט, און מען קען שרייבן אויכעט א ווארט אדער צוויי וויאזוי ער פילט, צו ער איז געזונט, צו ער איז קראנק, און אויפן צווייטן זייט קען ער שרייבן וואס ער בעט. אז מען זאל אים שיקן עסן אדער אנטועכטס. צוועלף, די צוועלפטע הנהגת בית פונעם חוקים פון די הנהגת בית האסורים, איינמאל א וואך פרייטאג ברענגט מען עסן צו די איינגעזעצטע אויף די גאנצע וואך, און ס'איז א סדר מיוחד ווי מען גיבט עס איבער ביז ביז ס'קומט אן, איינמאל א וואך קען מען ברענגען, פרייטאג קען די משפחות ברענגען עסן צו דעם שפאלערקע, צו דעם בית האסורים, און דארטן ליגט דאס ביי זיי, ביז מ'קוקט איבער יעדן זאך, און דארטן קומט, ביז ס'קומט אן צו די מחלקה פון וואו ער זיצט, און יעמאלט קען מען אים עס אויף ברענגען. סאו חוץ פון דעם דעם ביקור וואס מען קוקט איבער ווען מען ברענגט די זאכן אין שפאלערנע, איז אויך א ביקור פרטי ווען מען ברענגט די זאכן צום עסן קוקט מען עס איבער זייער אסאך, מען זאל נישט אריינלייגן דארטן קיין צעטעלעך פון אונטן, ס'זאל נישט ליגן עפעס דארטן אין די ברויט זאל נישט ליגן, טא מען שיקט אים א שטיקל ברויט זאל נישט ליגן קיין צעטל וואס מען שרייבט אים דארטן אריין זאכן וואס ס'קען זיין מען וויל אים דערציילן סודות וואס ער טאר נישט וויסן ווען מען זיצט אין כלא, יעדע זאך וואס איז א געשמאקע זאך, א געשמאקער עסן אדער א תענוג, טאר מען נישט איבערגעבן פאר די אסירים, פאר די איינגעזעצטע. יעדע זאך וואס ווערט איבערגעגעבן דארף זיין גע'חתמ'עט אדער גאנץ, דערפאר א ברויט אויכעט וואס מען גיבט איבער ווערט ער צושניטן אויף קליינע שטיקעלעך, טאמער ליגט אין דעם ברויט עפעס א צעטעלע אדער עפעס וואס מען האט אריינגעשריבן ברמז אדער בסוד צו דעם איינגעזעצטן, אויכעט די בגדים וואס מען ברענגט, און וואו די בגדים דער ארבל ווערט אויך צוגענייט קוקט מען איבער יעדן ארט וואס ס'ווערט גענייט דער בגד, וואו ס'ווערט ס'דא א ס'דא א וואו ס'דא א פלאץ וואו ס'ווערט גענייט, קוקט מען איבער דארטן צו מ'האט נישט אריינגעלייגט עפעס אריינגענייט עפעס דארטן, וואס דער אסיר דערנאכדעם ווייסט וואו צו זוכן און א טרעפן א צעטעלע אדער וואס דארטן געשריבן. ווען ס'קומט פרייטאג איז די אלע איינגעזעצטע וואס האבן א שטוב וואס האבן בני בית אדער זיי האבן קרובים ווארטן זיי זייער שטארק אז מען זאל זיי רופן צום משרד צו דעם פקיד פון די מחלקה אויף צו קריגן די זאכן וואס מ'האט אים געשיקט פון שטוב אדער פון זיינע קרובים צו גיין צו דעם אוצר וואו מען דארף קריגן די זאכן און צו אויפהייבן אויפפיקן נעמען דארטן די זאכן וואס מען האט געשיקט. מאכט יעדן איינגעזעצטן זייער אין א גוטן מוט. וואס דעם גוף כתב יד פון דעם משלח מיט די רשימת הדברים וואס ווערן געשיקט קריגט מען טאקע נישט, דעם צעטעלע וואס מ'האט געשריבן אויף דעם וואס מ'גייט דיר וואס וואס מ'האט דארטן צוגעשיקט וואס מ'האט געגעבן ברויט מיט אנדערע זאכן, דאס קענסטו נישט נעמען ס'בלייבט דארטן, אבער פונדעסטוועגן נאר די פאר מינוט וואס דו קוקסט אויפן צעטל, ליינסט איבער און דו מאכסט זיכער אז אלע זאכן זענען דא, דאס אליין איז פשוט מחיה דעם נפש פון דעם איינגעזעצטן, און ס'דא אזעלכע וואס זיי זענען זייער בקי, זענען זיי האבן א גוטן קוק, און פון די זאכן וואס מ'האט זיי געשיקט שטייט אויף א צעטל, און ס'ווערט צוגענעהט צו דעם איינע פון די בגדים וואס מ'שיקט אים, און דערנאך רייסט מען עס אראפ און ס'בלייבט איבער ביי זיי. סאו אין דעם וואס ווי ס'איז צוגענעהט און ווי ס'איז געלעגן דארטן קען מען דערקענען אויכעט קען מען דערקענען ווער ס'האט דאס געשיקט, דער מענטש דערקענט דאך די כתב פון ווער ס'שיקט דאס, צו זיין טאטע, צו זיין מאמע, צו זיין ווייב, צו א שוועסטער, ווער ס'האט דאס געשיקט צו אים. ווען דער אסיר, ווען ער ברענגט דעם גאנצן פעקל וואס מ'האט אים איבערגעגעבן אין דעם צימער וואו ער זיצט, זעצט ער זיך אוועק אויפן וויכטיגסטן פלאץ, און ער הייבט אן צו ארויסנעמען די זאכן, און ער הייבט אן איבערצוקוקן וואס מען האט אים געשיקט דארטן, און אויף די בעט עפנט ער אויף דעם זאק וואס מען האט געברענגט און ער לייגט עס ארויס אויפן בעט, און אויף דעם בעט ווערט דאך גענוצט כמעט פֿיר און צוואַנציק שעה א טאג, אויף דעם שלאפט מען, אויף דעם ליגט מען, אויף דעם זיצט מען, אויף דעם וויינט מען, אויף די בעט לאכט מען, אויף דעם ציט מען זיך אויס, מען ציט אויס די ביינער, אויף דעם בעט שלאפט מען אפילו ווען מען טאר נישט, פאלט מען אויכעט אמאל, מען שלאפט איין, מיט א גרויסע ליבשאפט און מיט א גרויסע

אויף יעדן נאט, אויף יעדן ניי וואס איז דא אין דעם בגד, עס ווערט דאך גענייט פון אפאר חלקים, סיי אונטערוועש און סיי א העמדל, איז אויף יעדן תפירה, אויף יעדן ניי און ניי, קוקט ער איבער אויפן זאק וואס איז דא און אויף די זאכן, און ער קוקט אויף דעם פון יעדן זייט וואס מען קען קוקן אויף דעם. מיט א גרויסע פאמעליכקייט ליינט ער איבער וואס עס שטייט דארטן אויפן אויפן אויפן זעקל, און ער איז מדייק אין יעדן אות ואות. ער זוכט צווישן די שורות זיכער אויב ס'פעלט אמאל א ווארט, אדער ס'דא א אות וואס ער איז גרעסער, א אות וואס ער איז קלענער, זיצט ער און ער מאכט גאנצע דיונים, ער מאכט ביי זיך אליין, ער טראכט און טראכט, וואס האט מען עפעס געמאכט אזוי, עפעס ליגט דא באהאלטן מיט דעם וואס מ'האט געשריבן דארטן, אפילו איין אות איז גרעסער אדער קלענער, איז זיכער אז דא ליגט עפעס א איבער, א הודעה וואס מ'וויל אים איבערגעבן זיצנדיג דארטן אין כלא. דער פריערדיגער רבי איז ממשיך אז מיט זיבן חקירות איז ער זיך מפלפל, ער מאכט א גאנצן פשעטל פון זיבן חקירות צווישן זיך, ער איז חוקר ודורש, פארוואס אין דעם אות איז דא א שפיצל פון אויבן און פון אונטן און אין דעם אות איז דאס נישטא, ס'איז דאך צוויי אותיות די זעלבע, ער האט דאך געשריבן צוויי מאל צדיק, פארוואס האט ער געמאכט איין מאל דא אזוי און איין מאל דא אזוי? פארוואס דער שפיץ פון דעם איז שארפער ווי דער שפיץ פון דעם אות? ס'איז דאך צוויי גימלעך, ביידע זענען דאך גימל'ס, פארוואס דער דער בויך פון דעם גימל איז אין איינעם ברייטער ווי דעם אנדערן? אפשר צו זאגן אז צוויי מענטשן האבן עס געשריבן, ס'איז נישט דער זעלבער מענטש. ער דערקענט דאך אז ס'איז זיכער דער זעלבער מענטש, און פארוואס האט ער געמאכט עפעס אנדערש? אלא מאי, מוז מען דאך קומען צו א מסקנא אז ס'ליגט עפעס באהאלטן א רמז. און וואס איז דער רמז? און אזוי זיצט דער איינגעזעצטער און מאכט גאנצע חקירות ודרישות וואס טוט זיך דא מיט די זאך. ס'ענדיגט זיך דער דעם בודק זיין דעם כתב, און ס'הייבט זיך אן צו בודק זיין דעם זאק אליין, דאס הייסט דעם דעם מעטפה, און דא פרעגט דער אסיר פארוואס אין יענע וואך האבן זיי געשיקט אין אין א זאק וואס וואס מען לייגט אריין אין דעם וואס מען קויפט אין א קלייט ווען מען קויפט זאכן לייגט מען אריין אין דעם גוטע זאכן ברייט צו אנדערע זאכן פארוואס אין היינטיגן מאל האבן זיי מיר געשיקט אין א זעקל וואס מען פארקויפט מעל קען זיין אז זיי ווילן מרמז זיין דא אז זיי האבן געהערט פון פון דרויסן אז מען איז מיר מאשים אז מען באשולדיגט מיר אין האנדלען מיט מעל וואס איז געווען אסור צו טון דאס אין דרויסן פון פון כלא דערפאר האבן זיי מיר געשיקט אט דעם זאק אז איך זאל זיך לערנען פון דעם אז איך זאל וויסן אז דאס איז מיט דעם איז מען מיר חושד און אזא און מיט און אויף אזא סארט אופן איז דער אסיר זיצט און איז חוקר צענדליגער טויזענטער טויזענטער חקירות און איז בודק מיט זיבן און זיבעציק בדיקות יעדן זאך וואס מ'האט אים געשיקט און אלע זיצן שטיל און זיי קוקן איבער זייערע זאכן וואס זיי האבן באקומען און ס'נעמט פשוט שעה'ן ווייל יעדער איינער זיצט זיך אליין אויף זיין בעט און ער טראכט זיך זיינע מחשבות און ער בויט זיך אויף יעדער איינער בויט זיך אויף זיינע בניינים סיי גוטע זאכן וואס ער קען אויסלערנען פון די פאר ווערטער וואס מען האט אים געשריבן פון שטוב אדער אפשר א עלילה וואס וויל מען קען זיך אויסלערנען וואס וויל מען מעליל זיין אויף אים וואס זוכט מען צו בויען אויף אים זאכן וואס ער האט געטון נישט גוט און דערנאכדעם בויען זיי אנדערע בניינים צו פארענטפערן אז ס'איז יא אזוי נישט אזוי, און ער הייבט אן צו בויען שוין טראכטן וואס וועט ער ענטפערן אז מ'וועט אים פרעגן צו ער האט געהאנדלט מיט מעל אדער אנדערע סארט זאכן, און ער זאל ענטפערן אז ער האט קיינמאל נישט געהאנדלט מיט דעם, נישט איך, נישט מיין טאטע, נישט מיין זיידע מיר האבן קיינמאל נישט געהאנדלט מיט מעל. מיט דעם האבן מיר געענדיגט די צוועלפטע זאך וואס דאס איז פון די הנהגת בית האסורים, י ג די דרייצענטע, איינמאל אין צוויי וואכן קען דער איינגעזעצטער שרייבן א בריוו, א אפענעם בריוו צו זיינע בני בית, דאס הייסט ס'זאל זיין ער אפענער, ס'גייט אלץ דורך דעם דעם צענזור, אלץ גייט דורך דעם מבקר, מ'ליינט איבער אלץ וואס מ'האט געשריבן, דערפאר דארף זיין וואס מ'שרייבט זייער ווייניג, און בדרך כלל שרייבט מען נאר פון דעם מצב ווי מ'פילט זיך. פערצן, די פערצנטע זאך פון הנהגת בית האסורים, איינמאל אין צוויי וואכן קען יעדער אסיר, קען יעדער איינגעזעצטער באקומען א בריוו פון זיין שטוב, אבער אויב אין דעם בריוו איז דא איבעריגע ווערטער, אדער בכלל איז דארטן דא עפעס אפאר זאכן וואס דער מבקר קוקט איבער און ער גלייכט עס נישט, ווערט עס אוועקגעלייגט אין א זייט און ער קריגט עס נישט. פופצן, איינמאל אין צוויי וואכן קען יעדער אסיר באקומען געלט אויף זיין חשבון וואס ער האט דארטן, ס'דא יעדער איינער האט דארטן ליגן געלט און ער קען קויפן דארטן פון די קאאפעראטיוו, דאס איז געווען א קלעט אין דארטן וואס מ'קען קויפן זאכן אין שפאלערנע, נאר ער דארף שרייבן מפורש און קלאר וואס ער וויל אויף וואס מ'זאל נוצן די געלט וואס מ'גיבט אים, און די זאך דארף האבן א אישור פון דעם הויפט מפקד פון דעם פלאץ. און ווען ער לאזט איז יעמאלט אין די צוויי וואכן אין ארום צוויי וואכן קען ער קריגן וואס ער האט באשטעלט פון דארטן די צוויי מאל אין חודש איז איין איז זונטאג און חמשה עשר בכל חודש דעם ערשטן טאג אין חודש און דעם פופצנטן טאג אין חודש די אנדערע טעג קען מען בעטן אבער ס'העלפט גארנישט דער סדר איז אז דעם ערשטן אין חודש, אויפן גוי'שן חודש, און דעם פופצענטן אין חודש, טיילט מען אויס צעטעלעך, אזעלכע ליידיגע בלאנקן, וואס אויף דעם קען מען שרייבן וואס מען וויל. ביינאכט גייט ארום א מענטש, און ער נעמט צונויף די אלע צעטעלעך פון די מענטשן וואס זיי טוען האבן, און די די החלטה צו ער קען קריגן דאס פון די געלט וואס מען האט אריינגעלייגט פאר אים, צו ער טאר עס נישט קריגן, איז די החלטה ווי געזאגט פריערט אין צוויי וואכן ארום. זעכצן, איינמאל אין צוויי וואכן גיבט מען ספרים צו לייענען, ס'איז ליטעראטור, מען גיבט יעדן איינעם צוויי אדער דריי ספרים, און מען קען נישט בעטן א ספר וואס מען וויל, וואס מען ברענגט דאס גיבט מען דיר, און וואס מען גיבט דיר דאס קענסטו לייענען, רוב הספרים זענען פארשטאנדיג אז דאס איז רוסישע ליטעראטור. ס'איז קאמוניסטישע ליטעראטור. זיבעצן, איינמאל אין דריי וואכן קען מען, קען דער אסיר זיך אפשערן, אדער אפשערן, און לגלח מיינט נישט סתם אפשערן די בארד אויכעט, נאר מען דארף מודיע זיין א וואך פריערט און זיך איינשרייבן אז ער וויל זיך אפשערן אדער אדער די קאפ אדער די בארד. אַכצן, איינמאל א חדש מוז יעדער איינער וואס זיצט מוז גיין אין אין אין א וואש פלעז אין א באד און מוז גיין זיך באדן מען דארף גיין דארטן און ער קען גיין דארטן איינמאל אין צוויי וואכן אבער איינמאל א חדש מוז מען גיין אבער מען קען גיין איינמאל אין צוויי וואכן נאכאמאל, איינמאל א חודש איז מען מחויב צו גיין, אבער מען קען גיין איינמאל אין צוויי וואכן. ניינצן, איינמאל א חודש מוז דער איינגעזעצטער גיין צו דעם צימער פון דעם דאקטער און אויף א ביקור, אדער מען קען בעטן אויכעט אז דער דאקטער זאל קומען צו אים, קען מען בעטן יעדן מאל ווען מען וויל. נאר אויף דעם נאך וואס דו בעטסט אז דו ווילסט א דאקטער דארף עס אוועק גיין צו דעם הויפט פקיד פון די גאנצע מחלקה ער שיקט דאס צו דעם הויפט מנהל פונעם גאנצן שפאלערנע ווען ס'קומט א רישיון אויף דעם נעמט מען דעם חולה צו דעם דאקטער אדער אז מ'זעט אז דער מצב איז אז ער קען נישט גיין שיקט מען דעם דאקטער צו אים און לויט ווי ס'זעט מיר אויס ווי כ'האב געהערט איז אין ווייניגער ווי דריי טעג עט קיינמאל נישט פאסירן אז דער דאקטער מ'זאל גיין צום דאקטער אדער אפילו ברענגען דעם דאקטער צו אים נאך וואס דער איינגעזעצטער ווייסט אלע חוקים פון די איינגעזעצטע וואס געזאגט שוין יעצט האבן מיר געענדיגט מיט ניינצן ניינצן זאכן וואס איז דא פון די הנהגות בית האסורים און פריערט האט מען גערעדט וועגן די חוקים פון בית האסורים איז געווען פופצן האט מען פופצן און ניינצן חוקים וואס טוט זיך אין דעם כלא נאך דעם וואס ער ווייסט די אלע חוקים פון די איינגעזעצטע און די אלע סדרים און די וועגן ווי די פקידים און וויאזוי מען דארף זיך פירן מיט זיי יעמאלט ווערט ער א אסיר נכבד א א חשוב'ער איינגעזעצטער כאמור ווי מען האט געלערנט פריערט איז נישטא קיין זייגער אין דעם כלא נישטא קיין זייגער דארטן, ווי קען מען וויסן וואו די צייט האלט? זאגט דער פריערדיגער רבי, לויט די כרוזים וואס מען רופט אויס צו אויפשטיין, מען רופט אויס אז מען גייט טיילן ברייט, אז מען גייט געבן וואסער, אדער מען גייט געבן עסן, אדער מען גייט געבן דייסה, אדער מען גייט געבן נאכאמאל ווארימס, ווארימע וואסער, ווייסט מען וואס די צייט איז, און אויך ווען מען רופט אויס ווען מען דארף גיין שלאפן, לויט דעם ווייסט מען בערך וואס איז די צייטן פון טאג, ווייל אין די צייט אין זומער שטייט מען אויף פון זיבן פון פון האלב פון האלב זיבן ביז ביז זיבן אזייגער איז די צייט וואס מען וועקט אויף, איז ווען מען וועקט אויף ווייסט מען אז ס'איז אדער זעקס דרייסיג אדער ביז זיבן, ברייט גיבט מען זיבן דרייסיג. ווארעמעס גיט מען אַכט דרייסיג, און עסן גיט מען פון איינס אזייגער און ווייטער, דייסה גיט מען פון פינף אזייגער און ווייטער פארנאכט, דעם צווייטן מאל די ווארעמע וואסער גיט מען פון זעקס אזייגער ביז זיבן, צווישן זעקס און זיבן, זיך לייגן ווייסט מען איז צען דרייסיג, ווייסט מען אלעמאל, לויט דעם ווייסט מען ווען דער זייגער איז. איתא במדרש, פריערדיגער רבי ענדיגט צו, איתא במדרש אין ילקוט שמעוני, מנין ידע משה, מתי יום ומתי לילה, ווען משה רבינו געווען אויפן בארג, די פערציג טעג און נעכט, ווי האט ער געוואוסט אז ס'איז טאג און נאכט, ווען האט געהערט די מלאכי השרת זאגן קדוש, האט ער געוואוסט אז ס'איז יום, ווען האט געהערט אז זיי זאגן ברוך, האט ער געוואוסט אז ס'איז יעמאלט ביינאכט. דער רבי אין א שיחה אין י ג תמוז תשכ ט האט מסביר געווען פארוואס דער פריערדיגער רבי האט עס אריינגעשטעלט אין דעם סיפור פון דעם מאסר דעם מדרש וואס ווי האט משה רבינו געוואוסט וועגן די צייט פון טאג און נאכט פאר איך בין ארויסגעגאנגען פון דעם חדר קטן פון דעם פקיד ראשי פונעם זעקסטן מחלקה וואס ער האט מיר געדארפט נעמען אין מיין צימער האב איך אים געפרעגט וויפל אזייגער איז ער איז געווען עפעס זייער גוט, און מיט זיין גרויסע גוטסקייט אך און וויי האט ער מיר געגעבן רשות א קוק טון אויף זיין זייגער וואס איז געווען אויף די לינקע האנט, און איך האב געזען אז ס'איז געווען פינף מינוט צו זעקס אינדערפרי. מיט דעם ענדיגט זיך די רשימה פונעם פריערדיגן רעבן וואס האט באשריבן דעם גאנצן סדר פון מאסר, יעצט זאגט דער רבי אז דער זמן, א צייט, איז לאנג און קורץ, און ס'איז נאר תלוי אין דעם תוכן, אמאל קען זיין אז אסאך שעה'ן גייען אריבער ווי זייער זייער גיך אזוי ווי איינציקע מינוטן, אמאל קען זיין אז דריי שעה שלעפט זיך און ס'זעט אויס אזוי ווי זייער זייער א לאנגע צייט, כ'וויל ארויסברענגען אז ווי גייט אריבער די צייט לויט ווי דער מענטש אז מען זיצט און מען לערנט און מען טוט זאכן וואס מען דארף, גייט די צייט אריבער זייער גיך, און אז מען חס ושלום אז מען מוטשעט און מען פייניגט, איז דריי שעה וואס מען האט אים געפייניגט קוקט אויס אזוי ווי ווער ווייסט ווי לאנג. דער פריערדיגער רבי גייט ערשט אריבער צו דערציילין א לאנגע לאנגע אריכות וועגן זאכן וואס ער האט זיך דערמאנט דארטן זיצנדיג, וועגן זיין יוגנט און ווען ער איז געווארן עלטער, זייער אינטערעסאנטע זאכן, אבער מ'על מפסיק זיין דא, מ'על ענדיגן דא מיט די רשימה פון דעם מאסר, אם ירצה השם ס'איז דא נאך אפאר ערטער וואס מיר האבן. געפונען זאכן וועגן דעם איינזעצונג פונעם פריערדיגן רעבין, ער וועט ממשיך זיין מיט די אנדערע זאכן. נאכאמאל, מיט דעם ענדיגט זיך די רשימה פון פריערדיגן רעבין, און נאר צו מדגיש זיין זייער אינטערעסאנט, זייער וויכטיג, אז די רשימה וואס דער רבי האט ארויסגעגעבן אין דריי מאל אין ליקוטים, אין דריי חדשים אין ליקוטי דיבורים, איז ארויסגעגעבן געווארן, פשוט אינטערעסאנט צו הערן, ווען דער רבי איז געווען מיטן פריערדיגן רעבין צוזאמען, ווען זיי האבן זיך געטראפן אין פוילן, אין ווארשע אדער אין אטוואצק, אדער וואס איז נאר נישט געווען, האט דער רבי גענומען די כתב יד פונעם פריערדיגן רעבן און ער האט דאס איבערגעשריבן, און פון דעם האט ער געדרוקט די ליקוטי דיבורים, דאס איז נישט געדרוקט געווארן דירעקט פון די כתב פון פריערדיגן רעבן כתב יד קודש, ווייל ס'איז פארלארן געווארן, דאס הייסט אז מען האט עס די די אדער די אדער די נאצי'ם אדער די רוסן האבן צוגענומען א גרויסן חלק פון די זאכן, און ס'ליגט נאך ביז היינט אסאך זאכן ליגט נאך ביז היינט דארטן באהאלטן אין רוסלאנד און מ'קען עס נישט ארויסקריגן, איז האט מען זוכה געווען אז דער רבי האט עס איבערגעשריבן און מיטגענומען מיט זיך, און פון דעם האט ער געדרוקט די ליקוטי דיבורים. יעצט וועט מען ממשיך זיין קומענדיגן מאל, איז אז מ'האט געטראפן, אזוי שרייבן די מענטשן וואס ארבעטן אין די ספריה פון רבי'ן, זיי האבן געטראפן נאך א מעטפה, וואס אין דעם איז געווען צוויי דריי עמודים, כתב יד קודש פון פרידיגן רעבן, וואס דארטן האט ער געשריבן בקיצור וועגן זיין איינזיצן, און די קומענדיגע וואך עלן מיר אם ירצה השם ממשיך זיין מיט דעם, דערנאכדעם עלן מיר נאך טרעפן נאך אין שיחות וואס דער פרידיגער רבי אליין דערמאנט אין אינטרעסאנטע מורא'דיגע זאכן וואס איז געווען ווען ער איז געווען איינגעזעצט, און דארטן איז דא דערמאנט אויכעט פון די פרידיגע מאלן ווען ער איז געווען איינגעזעצט זייער אינטרעסאנטע זאכן, און מיט דעם עלן מיר וועלן מיר אם ירצה השם ממשיך זיין.